אונז הייב מיר היינט אן בעזרת השם יתברך מסכת שבת דף ק מ ז עמוד ב' די לעצטע שורה פונעם עמוד ס'איז געשטאנען אין די משנה ואין מחזירין את השבר אויב א ביין האט זיך צובראכן טאר מען נישט צוריק שטעלן דעם ביין אויפן פלאץ, אמר רב חנה בגדתאה, האט רב חנה פון באגדאד דאס איז א שטאט אין בבל היינט איז דאס די הויפט שטאט האט ער געזאגט אמר שמואל אין נאמען פון שמואל און דא גיימיר אריבער צו דף ק מ ח עמוד א. הלכה מחזירין את השבר, די הלכה בלייבט אז מען מעג יא צוריק לייגן א בראך א צובראכענעם ביין אום שבת. זאגט רש י אז שמואל האט געהאלטן אז די ריכטיגע גירסא אין די משנה איז מחזירין את השבר און נישט אין מחזירין את השבר, ממילא בלייבט די הלכה אז מען מעג יא. דער ריטבא האט אבער געלערנט אז שמואל האט געהאט א קבלה פון זיינע רעבעס אז די משנה איז נאר א דעת יחיד, אבער די חכמים קריגן און זיי האלטן אז מען מעג יא צוריק שטעלן. און פארוואס טאקע מעג מען? ווייל וויבאלד ס'האנדלט זיך אין סכנת אבר, און די הלכה איז אז ביי סכנת אבר מעג מען מחלל שבת זיין אויף א איסור דרבנן, און וויבאלד די גאנצע צוריקשטעלן די שבר איז נישט מער וועגן רפואה וואס איז א איסור דרבנן, איז צו ראטעווען דעם אבר מעג מען עס טון אפילו ווען ס'איז נישט קיין פיקוח נפש, און לויטן ריטבא איז מער מדויק פארוואס ער כאפט אן הלכה מחזירין את השבר, ווייל ס'איז א מחלוקת, אונזער משנה האלט אז מ'טאר נישט, און יענע אנדערע חכמים האלטן אז מ'מעג יא, און ער פסק'נט די הלכה אז מ'מעג יא. פארציילט די גמרא רבה בר בר חנה איקלע לפומבדיתא, דער אמורא רבה בר בר חנה וואס ער איז געווען א תלמיד פון רבי יוחנן, ער האט געלערנט תורה אין ארץ ישראל, איז אמאל אויסגעקומען צו זיין אין די שטאט פומבדיתא, און דארטן איז דער אמורא רב יהודה געווען דער ראש ישיבה, לא על לפירקיה דרב יהודה, און דער רבה בר בר חנה דער גאסט איז נישט אריין געגאנגען צום דרשה צום שיעור וואס רב יהודה האט געזאגט דער ראש ישיבה שדריה לאדא דיילא האט רב יהודה געשיקט דער מענטש וואס האט געהייסן אדא און דיילא מיינט ער איז געווען א שמש דרבנן אמר ליה האט ער אים געהייסן זיל גרביה גיי און שלעפ אים אזוי טייטשט רבינו חננאל אז די ווארט גרביה איז א לשון פון שלעפן און רשי זאגט ווי אזוי זאל ער אים שלעפן נעם צו זיין קלייד, נעם אים צו עפעס א משכון, ער זאל נישט האבן קיין ברירה און ער וועט מוזן קומען. אזל גרביה איז דער אדא געגאנגען, ער האט אים טאקע געשלעפט. אתא איז דער רבה בר בר חנה אנגעקומען צו די דרשה, אשכחיה דקא דריש האט ער געטראפן פונקט ווי רב יהודה דרש'נט, און ביי די דרשה זאגט ער אין מחזירין את השבר, אז אויב איינער האט זיך צובראכן א ביין אום שבת טאר מען עס נישט צוריקשטעלן. אמר ליה האט זיך דער גאסט רבה בר בר חנה אנגערופן פאר רב יהודה, הכי אמר רב חנה בגדתאה אמר שמואל, אזוי זאגט שוין רב חנה פון באגדאד אין נאמען פון שמואל, הלכה מחזירין את השבר אז די הלכה בלייבט אז מען מעג יא פאררעכטן א צובראכענע ביין אום שבת. אמר ליה האט רב יהודה געזאגט צו רבה בר בר חנה, הא חנה דידן והא שמואל דידן, דער חנה איז דאך אן אונזעריגער, ער איז דאך פון באגדאד, ער איז א בבלי, שמואל איז דאך אויך אן אונזעריגער, שמואל האט דאך אויך געוואוינט אין בבל אין נהרדעא, און ר' יהודה איז אפילו געווען זיין תלמיד, ולא שמיע לי, געב א קוק, און איך ווייס אפילו נישט, כ'האב אפילו נישט געהערט וועגן די הלכה, און דו האסט געדארפט קומען פון ארץ ישראל מיר צו דערציילן א הלכה וואס איז געזאגט געווארן דורך מיין אייגענעם רבי'ן בבלי'ן, ולאו בדינא גרבתיך, נו, האב איך דען דיך נישט מיט רעכט אהערגעשלעפט? ווען דו קומסט ווען נישט אהער, וואלט איך געבליבן מיט דעם טעות, איך וואלט קיינמאל נישט געוואוסט אז מען מעג יא דאס טון אום שבת. ס'איז געשטאנען אין די משנה מי שנפרקה ידו או רגלו אויב ס'האט זיך איינעם אוועקגערוקט זיין האנט אדער זיין פיס, טאר עס נישט שבת שטארק רייבן מיט קאלט וואסער, ווייל דאס דערקענט זיך אז עס איז לרפואה, ער מעג עס סתם וואשן מיט קאלט וואסער און אז ס'ווערט אויסגעהיילט פון זיך אליין ווערט עס אויסגעהיילט ווייל ס'דערקענט זיך נישט אז ס'איז לשם רפואה. פארציילט די גמרא, רב אויא, הוה יתיב קמיה דרב יוסף. דער אמורא רב אויא איז געזעצן פאר דעם אמורא רב יוסף, שניא ליה ידיה, זיין הענט איז אים אנדערש געווארן פון פלאץ, דאס מיינט האט זיך אים אוועק גערוקט די הענט פון פלאץ, אמר ליה האט ער געזאגט צו רב יוסף, הכי מאי, דאס מיינט אז ער אליין פאר זיך מיט די אנדערע הענט האט ער אנגעהויבן אזוי צו טון פעולות צוריק אריינצושטעלן זיין הענט למקום חיבורה, און ער האט געפרעגט רב יוסף, אזוי מעג מען טון אום שבת? האט ער אים געענטפערט אסור מען טאר נישט, נאכדעם האט ער געגעבן נאך א רוק אויף אן אנדערן אופן, והכי מאי, און וויאזוי איז אזוי מעג מען יא טון אום שבת, אמר ליה אסור, דאס טאר מען אויך נישט. און דער אמת איז אז רב אויא האט געהאלטן אז מען מעג עס פארזיכערט טון, און דעריבער האט ער עס טאקע געטון אויף הלכה למעשה, ער האט נאר געפרעגט וואס ר' יוסף האלט. אדהכי איתפח ידיה אזוי אינצווישן, נאך אזויפיל אופנים וואס ער האט שוין געדרייט אהין און אהער, איז אים שוין טאקע די האנט צוריק געזונט געווארן. אמר ליה האט אים רב יוסף געפרעגט מאי תיבעי לך, איך פארשטיי בכלל נישט וואס איז געווען דיין שאלה אז מען זאל מעגן, הא תנן האבן מיר דאך בפירוש געלערנט אין די משנה מי שנפרקה ידו או רגלו לא יטרפן בצונן, מען טאר עס אפילו נישט רייבן מיט קאלט וואסער ווייל מען דערקענט אז איז לצורך רפואה, אבל רוחץ כדרכו ואם נתרפא נתרפא, איז אויב אזוי אוודאי טאר מען נישט גיין בפירוש טוהן פעולות אויף דאס אויסצוהיילן. אמר ליה האט אים רב אויא געזאגט ולא תנן אין מחזירין את השבר? האמער דען נישט געלערנט אין אונזער גירסא אין די משנה אז מען טאר נישט טאמער א ביין צוברעכט זיך עס צוריק שטעלן, ואמר רב חנא בגדתאה אמר שמואל הלכה מחזירין את השבר? און פונקט ווי אויף דעם האמער די נישט ריכטיגע גירסא געהאט אין די משנה, איז די אנדערע הלכה וואס עס שטייט אז מען טאר נישט קלאפן און טוהן א רפואה פאר די הענט איז אויכעט א טעות, אזוי וועט מען לערנען לויט רשי און לויט די ריטבא, העט מען לערנען אז פונקט ווי די חכמים קריגן אויף די ערשטע הלכה אז מען מעג יא צוריקצושטעלן א צובראכענעם ביין איז די זעלבע זאך וועלן זיי קריגן אויף דעם אויכעט און ס'איז מסתבר אזוי ווייל אויב די סיבה איז אז ס'איז א סכנת אבר איז ווען די האנט ווערט אינגאנצן אוועקגערוקט פונעם פלאץ קען עס אויך זיין א גדר פון סכנת אבר און ס'איז מותר. אמר ליה האט אים רב יוסף געענטפערט כולהו בחדא מחיתא מחיתנהו, דו ווילסט די אלע הלכות פון די משנה מיט איין וועבן אריין וועבן צוזאמען? דו מיינסט אז די אלע זאכן זענען איין זאך? היכא דאיתמר איתמר, דארט ווי עס איז געלערנט געווארן, אונז האמיר געלערנט פון שמואל קלאר אז די הלכה בלייבט אז מען מעג יא, מעג מען. היכא דלא איתמר לא איתמר. דארט ווי אונז האמיר נישט געלערנט אז ס'איז דא א טעות אין די משנה, האבן מיר עס נישט געלערנט, דו האסט נישט קיין רעכט דאס אליינס צו זאגן. אבער ווי אונז האמיר שוין מקדים געווען האט רב אויא יא געלערנט אז די צוויי זאכן גייט צוזאמען, ווי מען זעהט דאך דא אז ער האט אליינס יא פארהיילט זיין הענט אום שבת, ווען ער וואלט ווען מסופק געווען וואלט ער דאך נישט געטוהן אזא זאך טאקע צו גיין טוהן א רפואה און בשעת מעשה פרעגט ער צו מען מעג עס טוהן ווייל אפשר טאר מען עס נישט טוהן, אלא מאי האט ער געהאלטן אז מען מעג יא, ווי אונז האמיר שוין אויסגערעדט פריער די סברה ער האט געהאלטן אז אויב אלס סכנת אבר מעג מען טוהן א איסור דרבנן פון רפואה, האט ער געהאלטן אז ווען די הענט איז אינגאנצן אוועקגערוקט פון פלאץ קען אויך זיין א סכנת אבר, און על פי סברה דארף דאס אויכעט מותר זיין, און ס'איז מסתבר אז די משנה איז נישט אויסגעקומען ווי יעדער מיינונג נאר א דעת יחיד ווי דער ריטב"א האט געזאגט, אבער די חכמים קריגן אויף דעם אויך. און אין הלכות שבת, סימן שכ"ח, סעיף מ"ז, ברענגט דער מחבר, עצם שיצא ממקומו מחזירין אותו, אויב די ביין איז אינגאנצן ארויס פון פלאץ מעג מען אים צוריקשטעלן. און אלע וואונדערן זיך אויפן מחבר ווי קען זיין ער האט גע'פסק'נט קעגן די מסקנא פון די גמרא, די גמרא איז דאך דא געבליבן לויט ר' יוסף היכא דאיתמר איתמר היכא דלא איתמר לא איתמר, איז די מגן אברהם קריגט טאקע אויפן מחבר און ער זאגט טאקע נאר עצם הנשבר מעג מען ווייל דאס שטייט בפירוש אין די גמרא, אבער די א ביין וואס האט זיך נאר אוועקגערוקט טאר מען טאקע נישט, אבער לויט ווי אונז האמיר יעצט אפגעלערנט די גמרא, איז דא נישט געבליבן קיין מסקנא, רב יוסף האט אזוי געהאלטן, אבער רב אויא האט געהאלטן אנדערש, און מען זעט ער האט געטון אויף הלכה למעשה אנדערש, איז זייער גוט אז דער מחבר האט גע'פסק'נט אזוי ווי רב אויא. נאר איין זאך וואס די אחרונים פרעגן שוין א קשיא ווי קען זיין אז דער מחבר אליין אין סעיף ל' אין סימן שכ"ח ברענגט מי שנשמטה פרק ידו או רגלו ממקומו לא ישפשפנו הרבה בצונן שזה רפואתו אלא רוחץ כדרכו, ואם נתרפא נתרפא זעט מען דאך יא קלאר אז מ'טאר נישט מאכן אפילו א רפואה, סתם לייגן קאלט וואסער און כל שכן אז מ'טאר נישט טון ממש צוריקשטעלן די הענט אויפן פלאץ, אויף דעם זאגט שוין די משנה ברורה אז ס'איז א גרויסע חילוק אז דארט רעדט מען ווען ס'האט זיך נאר אביסל אזוי ווי אוועק גערוקט און ס'איז נישט קיין סכנת אבר. און באמת קלער איך אז מ'קען עס טאקע זען אין לשון המחבר ווייל ער זאגט דארטן אין סעיף ל' מי שנשמטה פרק ידו או רגלו ממקומו, ס'איז נאר א שטיקל פון די האנט אדער פון די פיס. אבער אין סעיף מ"ז זאגט ער עצם שיצא ממקומו מחזירין אותו, די פשט אז די גאנצע ביין איז ארויסגעגאנגען פון פלאץ און דעמאלטס איז עס טאקע א סכנת אבר, און אויב אזוי איז דא א גרויסע חילוק ווען ס'האט זיך נאר געגעבן אביסל א רוק אוועק אדער ווען ס'איז אינגאנצן ארויסגעגאנגען פונעם פלאץ, וואס דעמאלטס איז א סכנת אבר, און זעט אויס אז די מעשה דא מיט שניא ליה ידיה מיט רב אויא איז אויך אזוי געווען. אז די גאנצע הענט האט זיך אים אוועקגעריקט פון פלאץ וואס ער האט געהאלטן מכח סברה אז פונקט ווי ביי נשברה זאג איך אז ס'איז א סכנת אבר און מ'מעג, און אויב אזוי מעג מען דאס אויכעט. הדרן על עלך חבית און מיט דעם האמיר זוכה געווען בסייעתא דשמיא צו ענדיגן דעם צוויי און צוואנציגסטן פרק אין מסכת שבת, און אונז הייבן מיר יעצט אן בעזרת השם די דריי און צוואנציגסטע פרק שואל. זאגט די הייליגע משנה, שואל אדם מחבירו כדי יין וכדי שמן, א מענטש מעג אום שבת בארגן פון זיין חבר קריגעלעך וויין אדער קריגעלעך אויל, ובלבד שלא יאמר לוי הלוויני, ער זאל אבער נישט זאגן מיט די לשון הלוויני, א לשון פון הלוואה, נאר טאקע ווי די משנה הייבט אן, שואל אדם מחבירו, ער זאל אים ענדערש זאגן א לשון השאלה, השאילני, בארג מיר. געווענטליך דארף מען צו וויסן אז אויף לשון קודש איז דא צוויי לשונות צו בארגן, ס'איז דא השאלה און ס'איז דא הלוואה, הלוואה נוצט מען אויף א זאך וואס מען בארגט און מען געבט נישט צוריק די זאך אליין, נאר מען געבט עפעס אנדערש אנשטאטס דעם, למשל, ווען איינער בארגט געלט, איז דאך ווייל ער וויל אויסנוצן די געלט, און ער געבט נישט צוריק די זעלבע געלט, ער געבט צוריק אנדערע געלט, דאס איז דער לשון פון הלוואה. און די זעלבע זאך ווען איינער נעמט פון יענעם עסנווארג ווייל ער וויל עס אויפעסן, און ער געבט אים צוריק אנדערע עסן, וועט דאס אויך הייסן א לשון פון הלוואה, ווייל דאס וואס ער בארגט גייט ער אויסנוצן. נאכדעם איז דא ווען א מענטש בארגט א חפץ און ער געבט אים צוריק די זעלבע חפץ, דאס ווערט אנגערופן שואל, ער בעט די זאך פון יענעם, און ער געבט עס אים נאכדעם צוריק. איז געווענטליך ווען א מענטש בארגט וויין אדער אויל אדער ברויט איז עס באמת אן הלוואה, און ווען ער בעט עס פון יענעם דארף ער נוצן די ריכטיגע לשון און זאגן הלוויני, אבער שבת און יום טוב איז דא א ספעציעלע סיבה וואס די גמרא וועט שוין זאגן פארוואס א מענטש זאל נישט נוצן די לשון פון הלוואה נאר ער זאל נוצן דווקא די לשון פון שאלה כאטשיג ער גייט אים נישט צוריק געבן די זעלבע וויין אויל אדער ברויט ווייל ער גייט דאך אים צוריק געבן נייע וויין אויל אדער ברויט אדער גייט ער אים צוריק געבן געלט שטאטס דעם, איז דא א ספעציעלע ענין פארוואס ער דארף זאגן דווקא די לשון פון השאלה. וכן אישה מחברתה ככרות ווען א פרוי בארגט פון איר חבר'טע ברויט זאל זי אויכעט זאגן א לשון פון שאלה און נישט פון הלוואה, עמער שוין זען באלד אין די גמרא פארוואס, ואם אינו מאמינו, טאמער דער מלווה גלייבט נישט דעם לוה אז ער וועט אים באצאלן, מניח טליתו אצלו מעג ער אפילו איבערלאזן זיין קלייד פאר א משכון, און דער מאירי רעדט שוין אויס אז ער זאל אים נישט זאגן איך געב דיר א משכון, ווייל דאס שמעקט שוין אביסל מיט מקח וממכר וואס מען טאר נישט טון אום שבת, און ווי דער רמ"א אין שלחן ערוך אורח חיים סימן ש"ז זאגט אז דאס הייסט אזוי ווי עובדא דחול, ועושה עמו חשבון לאחר השבת, אבער ער דארף זיך פאררעכענען מיט אים ערשט נאך שבת, דאס מיינט מען טאר נישט יעצט אפשמועסן אז א פאס וויין קאסט אזויפיל און אזויפיל און אפרעכענען יעצט וויפיל ס'קאסט, ווייל דעמאלטס איז ווייטער א פראבלעם פון מקח וממכר, נאר מען דארף זיך פאררעכענען נאך שבת. וכן ערב פסח בירושלים שחל להיות בשבת, א איד וואס געפינט זיך אין ירושלים און ס'איז יעצט ערב פסח און שבת קודש און ער האט נישט יעצט קיין בהמה פאר א קרבן פסח דארף ער דאך עס נעמען אויף בארג פון זיין חבר, איז מניח טליתו אצלו ונוטל את פסחו ועושה עמו חשבון לאחר יום טוב, ער טאר נישט גארנישט אפשמועסן היינט ווען ס'איז שבת ווייל ס'שטייט דאך אין די תורה ודבר דבר מ'טאר נישט מאכן קיין מקח און ממכר, און דער אמת אפילו אום יום טוב טאר מען אויך נישט אפשמועסן, ער טאר דארפן אפשמועסן מיט אים ערשט נאך יום טוב, וואס טייטש? היינט איז דאך שבת און ערב פסח מארגן איז יום טוב און מוצאי יום טוב חול המועד קען ער מיט אים אנשמועסן די פרייז. און די סיבה פארוואס די משנה געדארפט ברענגען דעם פאל פון א פסח, פארוואס זאל דאס זיין אנדערש ווי די פריעריגע פעלער, וואס פאר א חידוש איז דא דא, וועלן מיר שוין זעהן אין די גמרא אז ס'איז דאך דא א משנה אין מסכת ביצה אז מען טאר נישט מקדיש זיין א בהמה אום יום טוב, אויב אזוי ליגט דא א גרויסע חידוש אז מען מעג דא יא מקדיש זיין די בהמה ווייל ער גייט דאך עס יעצט נעמען פון יענעם און ער דארף עס מקדיש זיין פאר א קרבן פסח, און די חילוק איז טאקע אז אין מקדישין מיינט א בהמה וואס איז נישט היינט קבוע לו זמן, למשל א מענטש וויל סתם מקדיש זיין א חטאת לצורך א אנדערע טאג טאר ער עס נישט טון אום שבת, אבער דא וואס ער דארף עס יעצט האבן אז ס'איז קבוע לו זמן און ער דארף עס האבן פאר היינט מעג מען עס אפילו מקדיש זיין אום יום טוב אויך אדער אום שבת. אמר ליה רבא בר רב חנן לאביי, מאי שנא השאילני מאי שנא הלויני, וואס איז אנדערש די לשון פון השאילני אדער הלויני, וואס זאגט די משנה אז ס'מוז זיין דווקא שואל און נישט הלויני, אמר ליה האט אביי געענטפערט השאילני לא אתי למיכתב, ווען א מענטש בארגט א זאך און ער נוצט די לשון פון שאלה עט דער מלווה נישט קומען אראפ שרייבן אז יענער איז אים שולדיג, הלויני אתי למיכתב ווען ער נוצט די לשון פון הלוואה וועט ער יא קומען אראפ שרייבן, פארוואס טאקע? ווייל ווי אונז האמיר שוין געשמועסט געווענטליך הלוואה נוצט מען ווען מען בארגט א זאך און מען געט נישט צוריק דעם זעלבן חפץ נאר מען דארף גיין צוריק געבן שאפן געלט אויף צוריק צו געבן, און אויף דעם זאגט דאך די גמרא מסכת מכות דף ג' אז סתם הלוואה איז דרײַסיק טאג, ווען מען שמועסט נישט אפ ווי לאנג מען בארגט, האט נישט די מלווה קיין רעכט צוריק גיין בעטן דאס געלט פון יענעם פאר דרײַסיק טאג, ווייל וויבאלד יענער דארף זיך שאפן א פרישע זאך, קענסטו נישט גיין פלוצלינג צוריק בעטן, ווען דו בארגסט פאר יענעם א חפץ, וואס די חפץ ליגט דאך ביי יענעם, קענסטו עס גיין גלייך צוריק בעטן ווען דו דארפסט עס, אבער א הלוואה טאר מען נישט צוריק בעטן פאר דרײַסיק טאג. קומט אויס אז ווען די מענטש זאל נוצן דא די לשון הלוואה ביי די ברויט, ווייל דאס איז דאך די ריכטיגע לשון ווייל ער גייט דאך עס אויפעסן און גייט אים צוריק געבן אנדערע ברויט וואלט דאך אויסגעקומען אז יענער קען ער עס אים נישט צוריק בעטן פאר דרײַסיק טעג, און וויבאלד ס'איז שוין א לאנגע זאך האט יענער מורא ער וועט פארגעסן, וועט ער עס גיין אראפשרייבן, האבן מיר מורא ער וועט פשוט פארגעסן אז ס'איז שבת און ער וועט עס אראפשרייבן און ער וועט נכשל ווערן מיט חילול שבת, פארדעם זאל ער נוצן די לשון השאילני, און מיט דעם וואס ער זאגט השאילני טוט ער זיך אטאמאטיש פארפליכטן אז טאמער יענער וויל עס אים צוריקבעטן אפילו א טאג שפעטער האט יענער א רעכט, און ממילא פילט יענער ווי ס'איז נאר א שאלה פאר א קורצע צייט, און דעריבער שרייבט ער עס נישט אראפ. עט ער נישט נכשל ווערן מיט חילול שבת. איז רבא בר חנן פרעגט צוריק פון אביי והא כיוון דבחול זימנין דבעי למימר ליה הלוויני, אסאך מאל ווען ער בארגט עסנווארג אין די וואכן דארף ער דאך אויך זאגן באמת על פי דקדוק הלשון הלוויני. אונז האבן דאך שוין געשמועסט אז א זאך וואס גייט נישט צוריק בעין זאגט מען הלוויני. ואמר ליה השאילני. און ס'מאכט זיך אסאך מאל אז דער לווה זאגט נוצט די לשון השאילני. וואס כאטשיג אין די לשון השאילני מיינט ער דאך צו זאגן אז ער וויל עס נאר פאר א קורצע צייט אבער ולא קפיד עילויה. דער מלווה האט נישט קיין קפידא אויף אים און ער גייט אים נישט גלייך צוריק בעטן און ער לאזט יענעם אפילו פאר א לענגערע צייט אויכעט ווארטן. ואתי למיכתב, און ער קומט דאך געווענדליך און ער שרייבט, אין אנדערע ווערטער, ווען א מענטש קומט אין די וואכן און ער בארגט ברויט און ער נוצט די לשון השאילני, וואלט ווען די מלווה יא אראפגעשריבן די הלוואה אפילו יענער נוצט א לשון פון א שאלה, ווייל ער טראכט אז יענער האט זיך מסתם טועה געווען מיט די לשון, און ער נעמט אן אז יענער וויל עס יא בארגן פאר א לענגערע צייט, און געווענדליך שרייבט מען עס אראפ אפילו מען זאגט השאילני, איז אויב אזוי האט מען גארנישט אויפגעטון, ווייל בשבת נמי אתי למיכתב. אויב דער סדר איז אז אין די וואכן וואלט ער ווען געשריבן איז יעצט פארוואס שבת זאל ער נישט פארגעסן און אויך שרייבן? אמר ליה האט אביי געענטפערט פאר רבא בר רב חנן בחול דלא שנא כי אמר ליה הלוויני לא שנא כי אמר ליה השאילני לא קפדינן עילויה, טאקע אין די וואכן וואס די מלווה מאכט נישט קיין עסק צו יענער האט גענוצט די לשון הלוויני צו ער האט גענוצט די לשון השאילני און אלעמאל לאט ער עס האלטן ביי יענעם א לענגערע צייט און ער איז תולה אז מסתמא האט יענער געמאכט א טעות ער האט סתם גענוצט די לשון השאילני אבער ער האט נישט געמיינט צו בארגן פאר א קורצע צייט אתי למיכתב קומט ער טאקע געווענטליך אין די וואכן וואלט ער עס טאקע אראפגעשריבן, אבער בשבת, כיוון דהשאילני הוא דשרו ליה רבנן, וויבאלד דער מלווה ווייסט דאך אויכעט אז דאס איז א דין וואס די חכמים האבן נאר מתיר געווען צו בארגן מיט די לשון השאילני, און הלוויני לא שרו ליה, מען טאר נישט נוצן די לשון הלוויני, מינכרא מילתא, וועט דאס אליין זיין די היכר, ולא אתי למיכתב און ער וועט שוין נישט קומען שרייבן, דאס וועט אים דערמאנען אז היינט איז שבת און מען טאר נישט שרייבן. אין די וואכן איז נישט דא קיין שום היכר ווייל ער טראכט אז יענער האט סתם געהאט א פליטת הפה, ער האט נישט געמיינט צו זאגן השאילני, ער האט געמיינט צו זאגן הלוויני, און דעמאלטס נעמט אלעמאל אן די מלווה אז יענער וויל עס געהעריג בארגן פאר א לענגערע צייט, אזוי ווי די סדר איז דאך אז ברויט איז דאך אן הלוואה וואס מען געט נישט צוריק בעין, וואס דעמאלטס גייט עס געווענטליך פאר א לענגערע צייט, דעמאלטס שרייבט ער טאקע אראפ, אבער שבת ווען ער הערט ווי יענער נוצט די לשון שאלה וואס דאס איז דאך א אומגעווענליכע לשון פאר ברויט, דערמאנט ער זיך פון די הלכה אז יענער האט עס דירעקט גענוצט ווייל מען דארף דאס טון על פי הלכה און מען טאר נישט נוצן די לשון הלוואה, און דאס אליין דערמאנט אים שוין אז היינט איז שבת און מען טאר נישט שרייבן. איז לויט דעם קומט יעצט אויס אז די גאנצע סיבה פארוואס מען דארף נוצן א אנדערע לשון איז טאקע נישט ווייל ער וועט אים קענען גלייך גיין מאנען צוריק מאנען די ברויט און פאר דעם וועט ער נישט קומען שרייבן, ניין ווייל ער וואלט אים סיי ווי נישט צוריק געמאנט די ברויט, שוין, ער וואלט אים עס יא געלאזט האלטן פאר א לענגערע צייט, ס'איז פשוט א ענין. וואס די חכמים האבן געהייסן מען זאל מאכן א שינוי, און דער שינוי אליין וועט שוין דערמאנען פאר יענעם אז היינט איז שבת מען טאר נישט שרייבן, און די פוסקים זאגן טאקע אז ווען איינער רעדט אויף א אנדערע שפראך נישט אויף לשון קודש, וואס דארט איז דאך נישטא קיין חילוק פון השאלה און הלוואה, דארף ער טאקע אויכעט נוצן א אנדערע מין ווארט ער זאל נישט זאגן בארג מיר, ווען ער דארף מאכן א שינוי דארף מען זאגן געב מיר צו א אנדערע סארט לשון וואס דאס זאל אים דערמאנען אז מען טאר נישט שרייבן היינט. און אזוי ווי אונז האבן שוין געהאט דא א שמועס פון רבא בר רב חנן מיט אביי ברענגט די גמרא אראפ נאך צוויי שמועסן וואס זיי האבן געהאט אמר ליה רב חנן בר רבא לאביי מכדי אמרי רבנן כל מילי דיום טוב כמה דאפשר לשנויי משנינן די חכמים האבן דאך געזאגט אז יעדע זאך וואס מען טוט אום יום טוב א מלאכה און כאטשיג מען מעג עס טון ווייל ס'איז היינט יום טוב אבער אז מען קען משנה זיין זאל נישט זיין אויף א וואכנדיגע אופן דארף מען משנה זיין די רש"י ברענגט אראפ די משנה אין ביצה כ"ט, אז ווען איינער וויל ברענגען קריגלעך וויין אום יום טוב פון איין פלאץ צום צווייטן זאל ער עס נישט אריינלייגן אין קערבעלעך, טראגן אסאך אויף א מאל, נאר ער זאל לייגן אזוי איין צוויי שטיק אויף זיין אקסל אדער האלטן אין זיין הענט. ס'זאל נישט אויסזען אזוי וואכענדיג, ער דארף עס מאכן מיט א שינוי. אויב אזוי פרעגט רבא, איז הני נשי דמליין חצבייהו מיא, די פרויען וואס גייען אנפילן זייערע קריגלען מיט וואסער, זיי גייען צום טייך שעפן וואסער אום יום טוב. מאי טעמא לא משנין, פארוואס מאכן זיי נישט קיין שום שינוי? און זיי טוען עס פונקט ווי אין די וואכן, ענטפערט אביי משום דלא אפשר. מען קען נישט מאכן א שינוי, היכי לעבדי וואס ווילסטו זאלן מאכן א שינוי, למשל דמליין בחצבא רבא לימלו בחצבא זוטא, די וואס גייען אין די וואכן אנפילן מיט א גרויסע קריגל זאלן יעצט קומען אום יום טוב און אנפילן נאר אין א קליינע קריגל, הא קא מפשו בהילוכא האסט דאך גארנישט אויפגעטון אז מען מאכט יעצט א שינוי, ווייל זי וועט דאך דארפן גיין עטליכע מאל יעצט שעפן וואסער, און דו ביסט אים מטריח אום יום טוב א גרויסע טרחה צו גיין עטליכע מאל אהין און צוריק, און ס'איז שוין גארנישט קיין אויפטוה ווייל ס'איז ווייטער וואכנדיג און טרחה'דיג. און די זעלבע זאך פארקערט, דמליין בחצבא זוטא, די וואס גייען א גאנצע וואך אנפילן מיט קליינע קריגעלעך, לימלו בחצבא רבא זאלן יעצט אנפילן מיט א גרויסע קריגל, קא מפשו במשא, שלעפן זיי דאך יעצט א גרעסערע משא, א גרויסע קריגל, קא מפשו מיינט זיי טוען פארמערן יעצט מיט די לאסט אום יום טוב מער ווי אין די וואכן, און מען טוט זיך ווייטער מטריח זיין א טרחה יתירה אום יום טוב, ממילא קען מען עס נישט מאכן מיט קיין שינוי, און תוס' פרעגט שוין, אז לכאורה דארטן קען מען דאך אויך זאגן ביי די פעסער וויין וואס די משנה זאגט אז מען זאל עס נישט ברענגען בסל ובקופה נאר אויף זיין אקסל אדער אין די הענט, דארט קענסטו אויך זאגן אז יעצט ווייל ער טראגט נאר צוויי איינס אדער צוויי באטלעך אין זיין הענט וועט ער דאך דארפן עטליכע מאל גיין און ער איז אויך מפיש בהילוכא, און דאך דארף מען עס טון כדי צו מאכן א שינוי, ענטפערט תוספות אז דארטן ווען מען שלעפט עס אין א קעסטל איז עס זייער שטארק וואכנדיג, ווידעראום ווען מען טראגט עס אין די האנט איז עס בכלל נישט וואכנדיג, איז דער גרויסער שינוי אז זאל נישט זיין קיין עובדין דחול לוינט זיך אפילו אויף דעם חשבון אז מען דארפן מפיש זיין מרבה זיין בהילוך. מה שאין כן דא איז דאך דאס נישט אזא גרויסע חילוק צווישן א גרויסע קריגל און א קליינע קריגל אז ס'זעט נישט אויס אזוי סאך מער וואכנדיג, איז ממילא וועל איך גארנישט האבן אויפגעטון אז מען מאכט די טויש, די טויש איז נישט אזא גרויסע חילוק אז עס זאל זיך האבן געלוינט אויפן חשבון אז זאל נאך זיין א טירחא אויך. און דא גייען מיר איבער צו דף קמ ח עמוד בית. וואס טראכסטו, וואס קען מען מאכן א שינוי, ניפרוס סודרא? און מיט דעם וואס זי באשפרייט אויס די ליילעך אויף דעם וועט זי אזוי דעם כד אזוי מער פארדעקן, עס וועט נישט זיין אזוי ניכר אז דאס איז א קריג וואס מען גייט שעפן וואסער און עס וועט זיין אזוי ווייניגער וואכנדיג. איז דאך דא אבער א פראבלעם אז אתי לידי סחיטה, די שמאטע וועט דאך נאס ווערן פון די וואסער פון די קריגל און כ'האב מורא אז ס'קען קומען אז די פרוי וועט עס אויסקוועטשן, און ווען מען קוועטשט אויס א בגד איז דאך דא די מלאכה פון מלבן, זי וואשט עס אויס, קען מען דאך נישט מאכן די שינוי ווייל ס'לוינט נישט, זי קען נכשל ווערן מיט א איסור. און רשי רעדט שוין אויס אז כאטשיג אין מסכת ביצה דף ל זאגט יא דארטן רבא אז ווען איינער טראגט א אלטע פאס דארף ער יא אויסשפרייטן דערויף א מטפחת, זאגט שוין רשי אז דארט רעדט מען פון א טרוקענע זאך ווען איינער טראגט אין א פאס פירות וואס דארט איז נישט שייך קיין סחיטה דארטן קען מען טאקע מאכן דעם שינוי אדער ווי תוספות זאגט אז מען טראגט דארטן וויין אדער אויל וואס ביי דעם איז נישט שייך קיין סחיטה ווייל ס'איז נישט דא די איסור פון מלבן ביי וויין מיט אויל ווייל ס'ווערט נישט ריין די שמאטע ווען דו קוועטשט אויס די וויין אדער די אויל מה שאין כן ווען זיי שעפן וואסער קען מען קומען צו סחיטה, וואס דען ווילסטו מען זאל טון, נכסייה בנכתמא, מען זאל עס צודעקן מיט א האלצערנע דעקל וואס דארט איז נישטא קיין פראבלעם פון סחיטה, אויב מען נוצט א האלצערנע דעקל געווענטליך בינדט מען דאך עס צו מיט א שטריק צום כלי, ווייל אז נישט גייט מען דאך א לאנגע וועג ביזן טייך און צוריק און די דעקל עט יעדע מינוט אראפפאלן. איז דאך ווייטער דא א פראבלעם אז זימנין דמיפסק ואתי למקטריה, אסאך מאל וועט זיך די שטריק קומען אפרייסן און זי וועט קומען מאכן א קניפ, און ס'וועט זיין א קשר של קיימא, און דאס איז ווייטער א אב מלאכה אין יום טוב. הלכך לא אפשר, דעריבער איז נישט דא קיין וועג ווי צו מאכן א שינוי, אז כ'האב נישט קיין וועג קען מען עס נישט מאכן. ואמר ליה רבא בר רב חנן לאביי, תנן האט מען געלערנט אין א משנה אין ביצה ל ו, לא מספקין, מ'טאר נישט קלאטשן, קלאפן איין הענט אויף די צווייטע, ולא מטפחין, און מען טאר נישט קלאפן אויף די הארץ, און רשי רעדט דא אויס אז מען רעדט דא וועגן טרויעריגקייט וועגן אבילות, איז געווען די מנהג אז מען פלעגט זיך צוזאמען קלאפן די הענט אדער קלאפן אויף די הארץ, און מען טאר נישט טון אזעלכע זאכן פון אבילות אום יום טוב, ולא מרקדין אזוי אויך טאר מען נישט טאנצן אום יום ביום טוב, ווי די גמרא זאגט שוין אין מסכת ביצה, אז מען טאר נישט טאנצן ווייל איך האב מורא אז ער וועט קומען נאכדעם מאכן כלי שיר, מתקן זיין כלי שיר וואס דאס איז דאך תיקון מנא מכה בפטיש, פונקט ווי מען טאר נישט עוסק זיין אין שבת אין א רפואה ווייל איך האב מורא ער וועט קומען צו רייבן סממנים א איסור דאורייתא, איז דא פון גרויס שמחה אז ער וועט זען אז מען טאנצט אזוי גוט, עט ער וועלן האבן מתקן זיין א כלי שיר וואס דאס קען זיין א איסור דאורייתא. תוס' טענה'ט שוין אז מ'קען נישט טייטשן ווי רשי אז מספקין און מטפחין גייט ארויף אויף אבילות, ווייל דעמאלס פארוואס זאגט די משנה דווקא אז מ'טאר עס נישט טון אום יום טוב, אבילות טאר מען דאך נישט טון אום חול המועד אויך נישט. אלא מאי זאגט תוס' אז מ'רעדט דא אז פאר שמחה קלאטשט מען. אדער טיפוח מיינט אז מען קלאפט, צו אויף די פיס, צו סתם אויף די אנדערע זאך אויפן טיש. און לויט תוס' גייט אלע דריי צוזאמען, לא מספקים ולא מטפחים ולא מרקדין, מען טאר נישט קלאטשן, מען טאר נישט קלאפן, מען טאר נישט טאנצן, די אלע זאכן פאר שמחה, טאר מען נישט טון וועגן דעם זעלבן טעם שמא יתקן כלי שיר. און דער אמת איז אז אין ביצה זאגט רשי אויכעט, רשי זאגט ביידע, אז מיט לא מספקים ולא מטפחין זאגט רשי סיי וועגן אבילות, און סיי פאר שמחה. טענה'ט רבא צו אביי, איז דאך דאס א אפענע משנה אין ביצה, וקא חזינן דעבדין, און מען זעט דאך אז מענטשן טוען עס, מען קלאטשט, מען טאנצט, ולא אמרינן להו ולא מידי, זעסט דאך אז אונז זאגט מען זיי גארנישט אונז זעמיר נישט מוחה, פארוואס זעמיר נישט מוחה? ס'איז דאך דא א חיוב אז מען דארף מוחה זיין. האט אים אביי צוריק געענטפערט, ולטעמיך לויט דעם וואס דו פרעגסט, עלעך דיך צוריק פרעגן, הא דאמר רבא, רבא האט דאך געזאגט א דין וואס אונז האבן שוין אויבן געלערנט אז לא ליתיב איניש אפומא דלחיא, א מענטש זאל זיך נישט אוועק זעצן ממש ביים עפענונג דארטן פון די מבוי דארט ווי די לחי ליגט, טאמער האלט ער דעמאלטס א חפץ אין זיין הענט זאל ער זיך נישט דארט ממש אוועק זעצן ביים גרעניץ צווישן די מבוי מיטן רשות הרבים דילמא מיגנדר ליה חפץ ואתי לאתויי כ'האב מורא ס'וועט זיך אים אראפקוילערן די חפץ וועט אים ארויספאלן אויף די גאס און ער וועט עס געבן א ברענג אריין און ער וועט נכשל ווערן מיט הכנסה פון רשות הרבים צו רשות היחיד. איז דאך דאס א הלכה וואס רבא האט געזאגט והא קא חזינן און דא דארף מען זאגן נשי אונז זעהן מיר דאך אז די פרויען דמותבי חצבי זיי שטעלן אוועק זייערע קריגלעך ויתבן אפומא דמבואה און זיי זעצן זיך אוועק מיט די קריגלעך ביים עפענונג פון די מבוי און זענען עובר אויף די הלכה ולא אמרינן להו ולא מידי זאג מיר זיי גארנישט פארוואס זעמיר נישט מוחה אלא וועסטו דאך מוזן זאגן הנח לישראל לאז אפ די אידן זאלן זיך ווייטער פירן ווי אזוי זיי האבן זיך געפירט אפילו אויב ס'איז נישט ריכטיג ווייל מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין, וויבאלד עס איז זייער א שווערע זאך זיך אפצוגעוויינען, זיי זענען שוין אזוי צוגעוואוינט דערצו, און אויב אונז וועלמיר מוחה זיין עלן זיי סייווי נישט פאלגן, וועסט נאר אויף אזויפיל אויפטון, אז פון יעצט וועט ער ווערן א מזיד, ביז יעצט קען זיין אז ער ווייסט אפילו נישט אז מען טאר נישט, און ער טוט עס בשוגג, איז די עבירה קלענער, אבער יעצט אז דו וועסט אים אויפמערקזאם מאכן און ער וועט נישט פאלגן, עט ער דאך ווערן א מזיד, ביסט דאך אים מכשיל, און דאס איז די סיבה פארוואס אונז זעמיר נישט מוחה ביי אזעלכע זאכן וואס אונז ווייס מיר אז מענטשן קענען זיך נישט אפגעוויינען דערפון. און אויב אזוי איז דא די זעלבע תירוץ לגבי קלאטשן און טאנצן, מענטשן זענען אזוי צוגעוואוינט דערצו, ס'איז זייער שווער זיך צוריקצוהאלטן דערפון, און אפילו ווען מ'וועט זיי מוחה זיין וועלן זיי נאר ווערן מזידים, און דעריבער לוינט נישט מוחה צו זיין. און לכאורה דארף מען פארשטיין, פארוואס האט אביי געדארפט ענטפערן מיט א אנדערע משל וואס מ'טוט נישט ריכטיג איז מען נישט מוחה, פארוואס האט ער נישט געקענט זאגן סתם אזוי גראד דא ביי אונז אליין לגבי קלאטשן און טאנצן אז טאקע די סברה פון שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידים, ווייל ער האט אים געמיינט צו זאגן אז דארטן וואלט מען סאך ענדערשער געדארפט מוחה זיין, ווייל ווען א פרוי זיצט נעבן די פומא דלחיא האלט דאך אין איין געשען טאקע אז זאכן פאלן אראפ און מען ווערט ממש טאקע נכשל מיט א איסור דאורייתא. די ענין פון שמא יתקן כלי שיר איז דאך סאך א ווייטערע חשש, נאך מער ס'איז אפילו דא א תוספות אין מסכת ביצה דף ל' וואס זאגט אז היינטיגע צייטן איז אפילו נישטא די איסור ווייל אונז זעמער נישט בקי, וויאזוי צו מאכן כלי שיר, און דא וויל אים אביי אויפווייזן אז אפילו ביי א זאך וואס מען ווערט באמת נכשל כסדר זעמער אויך נישט מוחה צוליב דעם טעם פון הנח להם לישראל, און אויב אזוי דארף מען אוודאי נישט מוחה זיין אויף די ענין פון זיצן נעבן א מבוי, ווייל דארט איז אויך דא די הנח להם לישראל. סבור מינה מען האט פארשטאנען פון איר פון די הנח לישראל מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין אז הני מילי דרבנן. אז דאס איז נאר ווען מען זעט יענעם עובר זיין א איסור דרבנן, ווי די גמרא האט געברענגט דא די צוויי דוגמאות פון זיצן נעבן א מבוי, נעבן א רשות הרבים, אדער קלאטשן אום יום טוב וואס דאס איז דאך אלעס נאר א איסור דרבנן, און וויבאלד ס'איז נאר א איסור דרבנן קען מען זיך צוריקהאלטן פון מוחה זיין מיט דעם חשבון פון מוטב שיהיו שוגגין, און הגם מען דארף וויסן אז אין מסכת ברכות, דף ל א, זאגט די גמרא, אז ווען אלי הכהן האט געזען ווי חנה האט דארטן געדאוונט און ס'האט אים אויסגעזען אז זי איז שיכור, האט ער מוחה געווען אויף איר און געזאגט למה תשתכרין און א שיכור טאר דאך נישט דאווענען, און די גמרא זאגט דארטן אז מכאן פון דא זעט מען אז ווען א מענטש זעט א צווייטע מענטש טוט נישט ריכטיג א זאך איז ער מחיוב מוסר צו זאגן, און תוספות רעדט דארטן אויס אז די עיקר חידוש איז אז כאטשיג דאס איז נאר א איסור דרבנן דארף מען נאך אלץ מוסר זאגן, ווייל ביי איסור דאורייתא איז דאך א דבר פשוט שטייט דאך הוכח תוכיח את עמיתך, און די עיקר לימוד איז אז אפילו באיסור דרבנן איז אויך דא א חיוב צו זאגן מוסר, האט אבער די גמרא פארשטאנען אז ס'איז סוף כל סוף אסאך לייכטער א איסור דרבנן, ממילא קען מען זאגן די סברה מוטב שיהיו שוגגין. אבל בדאורייתא לא, אבער טאמער א מענטש איז עובר א מצוה פון די תורה, זאג איך נישט די סברה פון מוטב שיהיו שוגגין, נאר מ'איז יא מחיוב מוחה צו זיין, ווייל ס'איז א מצוות עשה, הוכח תוכיח את עמיתך. זאגט אבער גמרא ולא היא ס'איז נישט ריכטיג, לא שנא בדרבנן ולא שנא בדאורייתא, ס'נישט קיין חילוק אפילו ביי מצוה פון די תורה, זאג איך אויכעט מוטב שיהיו שוגגין אויב יענער וועט נישט פאלגן. דהא תוספת יום הכפורים, א ראיה האסטו ווייל דאס אז מען דארף צולייגן צום טאג פון יום כיפור מחול על הקודש דאורייתא דאך א חיוב מן התורה, ווי מען טרעפט אין מסכת יומא דף פ א, און חזל האבן עס ארויסגעלערנט וואס שטייט ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב. איז פשוט פשט מיינט בתשעה לחודש בערב ביינאכט נאך די ניינטע טאג פונעם חודש ווען ס'הייבט זיך אן די צענטע טאג, אבער פארוואס טאקע האט עס די תורה געשריבן אויף אזא אופן בתשעה לחודש, דא האט די תורה מרמז געווען אז מען דארף שוין אנהייבן צו פאסטן שוין בתשעה, מען דארף מוסיף זיין מחול על הקודש פון די ניינטע טאג, און דאס איז א מצוות עשה דאורייתא, וקא חזינן להו דאכלי ושתו עד שתחשך, און די פאקט איז אז מען זעט אז מענטשן עסן און טרינקען ביז ס'ווערט טונקל, ס'מיינט צו זאגן ביז די שקיעה, וואס דעמאלטס הייבט זיך שוין אן נאכדעם בין השמשות ס'איז שוין א ספק אז ס'איז טונקל, אין אנדערע ווערטער זיי לייגן גארנישט צו קיין זיכערע צייט וואס איז נאך טאג, אזוי ווי די הלכה איז אז מען מוז צולייגן, ולא אמרינן להו ולא מידי, און דו זעסט אז אונז זעמיר נישט מוחה כאטשיג זענען עובר אויף א מצות עשה דאורייתא, און די סיבה דערפאר איז אויך וועגן די זעלבע סברה ווייל מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין, זעט מען אז ס'גייט אן אפילו ביי א מצוה פון די תורה אויך. און די עסן ביז די לעצטע מינוט איז דאך אויך א געוואוינהייט וואס איז זייער שווער זיך אפצוגעוויינען דערפון, ממילא זאל מען ענדערש נישט מוחה זיין אפילו ס'איז א דאורייתא. ווייל זיי וועלן סייווי נישט פאלגן. די ראשונים ברענגען שוין צו די שיטת בעל העיטור אין הלכות יום טוב, אז דאס וואס אונז האבן געלערנט אז אפילו ביי איסור דאורייתא זאגט מען מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים דאס איז דווקא ביי אזעלכע זאכן וואס שטייט נישט בפירוש ארויסגעשריבן אין די תורה, אזוי ווי תוספות יום הכיפורים. ס'איז טאקע א דאורייתא אבער ס'שטייט נישט בפירוש, אבער א זאך וואס שטייט בפירוש ארויסגעשריבן אין די תורה איז זייער הארב, און נאכדערצו אז דארט איז שווער צו זאגן מוטב שיהיו שוגגין ווייל יעדער איינער ווייסט דאך א זאך וואס שטייט בפירוש אין די תורה, און דארט איז מען יא מחיוב מוחה צו זיין אפילו ווען ער וועט נישט פאלגן. און אין שולחן ערוך הלכות יום הכפירים סימן תרח סעיף ב' ברענגט טאקע דער מחבר נשים שאוכלות ושותות עד שחשיכה והן אינם יודעות שמצוה להוסיף מחול על הקודש, אין ממחין בידם כדי שלא יבואו לעשות בזדון, און דער מגן אברהם ברענגט שוין אראפ פונעם ראש אז דאס איז נאר ווען ער ווייסט זיכער אז מען וועט אים נישט פאלגן, אבער טאמער ס'איז א ספק אפשר וועט מען יא מקבל זיין איז מען מחיוב מוחה צו זיין אפילו ביי איסור דרבנן. אויך שטייט שוין אין די פוסקים אז דאס איז נאר אויב ער ווייסט זיכער אז זיי זענען שוגגין. אבער טאמער ווייסט ער אז זיי זענען מזידים איז ער מחיוב מוכיח צו זיין אפילו אויב זיי וועלן עס נישט אננעמען, זאגט דארטן דער רמא און לייגט ער צו והוא הדין בכל דבר איסור אמרינן מוטב שיהיו שוגגים ולא יהיו מזידים, אבער ודווקא שאינו מפורש בתורה, ער ברענגט טאקע די שיטת בעל העיטור אז נאר ווען ס'שטייט נישט בפירוש אין די תורה אף על פי שהוא דאורייתא, אבל אם מפורש בתורה מוחין בידם. און דער רמא לייגט צו, אז אויף אזא זאך וואס איז יא מפורש אין די תורה וואס מען מוז דאך מוחה זיין, ואם יודע שאין דבריו נשמעים, טאמער ווייסט ער אבער אויף פון פאראויס אז אפילו ווען ער וועט זאגן וועלן זיי נישט פאלגן, לא יאמר ברבים להוכיחם רק פעם אחת, זאל ער נישט מוכיח זיין ברבים נאר איין מאל, אבל לא ירבה בתוכחות מאחר שיודע שלא ישמעו אליו. און אויף דעם איז געזאגט געווארן וואס חזל זאגן, כשם שמצוה לומר דבר הנשמע, כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע. דאס איז אלעס ברבים, אבל ביחיד חייב להוכיחו עד שיכנו או יקללנו, ס'איז דא א מחלוקת אין די גמרא ווי לאנג מען דארף מוכיח זיין, ביז יענער שלאגט אים, צו ביז יענער שעלט אים, צו ביז יענער שרייט אים אן, פון דארט און ווייטער טאר מען שוין מער נישט זאגן מוסר, אזוי ווי ס'שטייט אל תוכח לץ פן ישנאך. להלכה לגבי די ענין וועגן קלאטשן און טאנצן אין שבת איז אין הלכות שבת סימן שי ענ ל ט סעיף ג' ברענגט דער מחבר להלכה אז מ'טאר נישט טון די אלע זאכן אין מטפחין להכות כף על כף ולא מספקין להכות כף על ירך ולא מרקדין גזירה שם יסכן כלי שיר ואפילו להכות באצבע על הקרקע אוי על הלוח אוי אחת כנגד אחת כדרך המשוררים אוי לקשקש באגוז לתינוק אוי למשל ווען א קינד וויינט וויל מען אים מאכן מיט אזא ניסל אזא גרידער אדער לשחק בו בזוג כדי שישתוק כל זה וכיוצא בו אסור גזירה שמא יתקן כלי שיר. קלאטשן כלאחר יד מעג מען יא, מען טוט עס מיט א שינוי, לספק כלאחר יד מותר. הגה, והא דמספקין ומרקדין האידנא ולא מחינן בהו, מען זעט דאך אז מענטשן קלאטשן און מען טאנצט און מען איז נישט מוחה, משום דמוטב שיהיו שוגגין וכו'. קומט אויס אז סיי דער מחבר און סיי דער רמא האלטן אז מעיקר הדין איז אפילו היינטיגע צייטן גייט נאך אויך אן די איסור, כאטשיג אונז קען מען שוין נישט דעם פאך פון מתקן זיין כלי שיר, אבער דער רמ"א ברענגט צו דעם ויש אומרים דאס די שיטת התוספות דבזמן הזה, הכל שרי, דאין אנו בקיאים בעשיית כלי שיר, וליכא למגזר שמא יתקן כלי שיר, דמילתא דלא שכיח היא, ואפשר שעל זה נהגו להקל בכל. קען זיין אז אונזער מנהג וואס למעשה טוען עס מענטשן איז טאקע געבויט אויף די שיטה. די משנה ברורה רעדט שוין אויס, און מען ברענגט פון די אחרונים אז כאטשיג מעיקר הדין טאר מען נישט טאנצן אין שבת און יום טוב, אבער שמחת תורה מעג מען יא טאנצן, ווייל וויבאלד די גאנצע זאך איז נאר א שבות, האט מען עס מתיר געווען וועגן כבוד התורה. מה שאין כן ביי אנדערע שמחה של מצוות, למשל אזוי ווי א חתונה, איז טאר מען נישט. און ער זאגט אפילו צוליב כבוד התורה איז נישט כדאי מתיר צו זיין נאר קלאטשן אדער טאנצן, אבער מאכן מיט גלעקעלעך, קלאפן, און אוודאי און אוודאי אנדערע כלי שיר טאר מען נישט.